לזכות התמים אברהם שמואל בן הדסה שיחיה סלונים לרגל היכנסו לגיל המצוות כ ח תשרי תשפ ד. לזכות מושקא בת שיינא שתחיה ליום ההולדת שלה כ ח תשרי.
ד' חלקים משיחת כ' מנחם אב תשמ א.
מ'האט דאך דערמאנט פריער וועגן דעם סיום המסכתא אין ברכות ועל דרך זה אין נאך דריי מסכתות נוסף וואס דער מאמר ווערט זיך געבראכט ווי נאך מקומות אבער דא רעדט זיך ווען עס ווערט געבראכט אלס א סיום וחותם וואס דאס איז פארבונדן מיטן אופן הלימוד אל תקרי אלא וואס דאס איז אויך איינע פון די אופני הלימוד בתורה ווי מען לערנט אויך אפ כמה עניינים מזה, וואס בכללות איז דאס אויך דער עניין, כללות ענין פון וואקסן און פון חינוך פון קינדער באשטייט אין אל תקרי, בשעת מען נעמט א קינד און מען וויל אים מדריך זיין, און די הדרכה האמיתית באשטייט אין דעם אז מען זאגט אים אז אף על פי וואס ער זעהט אז אים ווילט זיך ענין פלוני ווארום ס'נחמד הוא למראה וכיוצא בזה, אים ווילט זיך שפילן ווארום אים ווייזט זיך אויס אז דאס איז די אמת'ע הנאה און דאס איז זיין אמת'ע פארגעניגן האבן,

און וואס איז דער יסוד ווי שטייט דערנאך ברא אלקים און ווי אויכעט ווי בפשטות ברא שית ווי די גמרא מפרשי הגמרא פון גמרא טייטשן דאס אויף אז דאס איז די שיתין שבמקדש שעליהם הושתת העולם אבן שתיה און וואו געפינט זיך די יסוד העולם די שיתין געפינט זיך דאס אין בית המקדש.

וואס דאס איז קיין סתירה ניט וואס די שיתין וועגן וועלכע די גמרא רעדט אין סוכה איז דאך דאס געווען תחת המזבח, דערפאר וואס דער חד א ענין של שיתין קען דאך האבן א המשך ווי ס'גייט מתחת לקרקע ביז וואנעט אז ס'קומט א מקום חלל תחת המזבח וואס דערנאך גייט עס אהינצו.

דאס איז בראשית, אין דעם ווארט גופא, אין דעם בראשית שטייט אז ס'איז דא א בורא וואס האט עס באשאפן, און באשאפן האט ער דאס באשאפן אויף א יסוד. וואס דערנאך אז ער פרעגט זיך פאנאנדער, דערציילט מען אים אז דער יסוד איז תחת המזבח, און נאך מערער, דאס איז בקודש הקדשים במערבו. און דאס איז אויכעט אין די עניני החינוך ווי מען הייבט אן מיט אידישע קינדער און מען זאגט זיי אז זיי געהערן צו אתה בחרתנו צו עם חכם ונבון סגולה מכל עמי הארץ, און דער ענין בזה איז אז בשעת מען גייט ארויס אין וועלט איז דאס אויכעט ונפלינו אני ועמך, מסביר זיין אים אז בשעת ער דאווענט אדער בשעת ער לערנט תורה איז ער אנדערש, דארף ער נישט צו האבן קיין חינוך אויף דערויף, דאס איז מובן מעצמו. דער חינוך באשטייט אז בשעת באכילתו ובשתייתו ובטיולו ובשינתו די אלע צען זאכן וואס דער רמב"ם רעכנט אויס, איז ער אין אלע צען זאכן איז ניכר א חכם בזה, ווארום ער געהערט צו עם חכם ונבון. איז מען אים מסביר אז אל תקרא גייט ארויס אין וועלט און דערזעט איז ענינים וואס זענען ראוי לאכילה ושתיה, איז צום אלעם ערשטן דארף ער מברר זיין צי דאס איז ווייזט זיך אויס אז מען מעג דאס עסן אז מען קען דאס עסן, אדער פאר א אידן איז דאס אסור, מיט אלע ענינים וואס באווייזן אויף דעם פירוד אז צו אים האט עס קיין שייכות נישט. די שייכות איז מער ניט אויף באווייזן אז ער געהערט צו עם חכם ונבון און ווייס אז צו אים האט שייכות לאכילתו ושתייתו אל תקרא באופן הגלוי, נאר זעט ווי דער ענין שטייט אין שלחן ערוך און אזוי פירט זיך עס. און אט דאס ווערט דער יסוד פון דעם חינוך. און סוף כל סוף פועל'ט עס אויכעט אין דער גאנצער הויז אז ניט קוקנדיק וואס איז דאך אדם חורש און אדם זורע וברכך הוי' אלקיך בכל אשר תעשה איז פארוואס איז ער זורע ווי די גמרא זאגט אין שבת ניט דערפאר וואס פאר א יארן האט ער געזעט האט עס געגעבן תבואה אדער פירות האילן. דאס איז געווען פאר א יארן, דערנאך איז ווערט בכל רגע ורגע א נייע וועלט, נאר פארוואס איז ער זורע, איז ער מאמין בחי העולמים, און דערפאר איז ער זורע, וואס דערפאר איז אויך ווי די גמרא זאגט סדר זרעים, איז ווערט ער אנגערופן בשם אמונת עתיך, אמונת. נישטא נאך אזא מין ענין בטבע ווי זורע וקוצר.

און לאזט דאס צופוילט ווערן. היפך השכל לכאורה, פארוואס טוט מען דאס אזוי במנהגו של עולם, אז מען פרעגט ביי ניט אידן זאגט ער די שאלה איז קיין שאלה ניט, ער האט געזען אז דאס איז לא ישבותו, אזוי איז געווען מיט א מיט א יאר צוריק, מיט צוויי יאר צוריק, און כל זמן דער עולם איז קיים איז לא ישבותו, ס'קומט צו א אידן זאגט מען אים אל תקרא חוקות הטבע,

וואס דערפאר איז אייכעט אז מען זעט אז די וועלט שאקלט זיך, און מיום ליום ווערט דאס שאקלען מיט די התדרדרות מיט דעם מצב בעולם אין אן אופן היפך הטוב, היפך העליה, נאר אדרבה פארקערט איז די וועג לכל לראש מגביר זיין אין עניינים וואס אויף דערויף איז הושתת העולם. וואס דאס איז פארבונדן מיט דעם ענין פון בראשית ברא אלקים, אז דער אייבערשטער האט באשאפן, און דערנאך ווערט דאס בורא עולם ומנהיגו, בורא לשון יחיד, אז די בריאה ווערט נתחדש בכל רגע ורגע מאין ואפס, ווי ער זאגט אין שער היחוד והאמונה בתחילתו פון תורת הבעל שם טוב,